די שאלה היינט ביינאכט איז אזוי, א מענטש זעט אמאל ער דאווענט, ער דאווענט, אבער זיין תפילה ווערט נישט געענטפערט, אדער ער מיינט אז זיין תפילה ווערט נישט געענטפערט, זאל ער ווייטער דאווענען? זאל ער אויפהערן צו דאווענען?

אמאל איז געוועזן א קינד וואס איז געגאנגען אין שפיטאל און ער האט געדארפט האבן אפעראציע,
אפערעישן האט ער געדארפט האבן. מ'האט געדארפט ארויסנעמען פון אים עפעס. וואס איז געוואקסן אין זיין בויך, מען האט עס געדארפט ארויס שניידן, איז ער געגאנגען און די דאקטער האט אים גענומען האט אים גענומען אין די אפערעישן רום, און האט אים געלייגט אויפן בעט, און די קינד האט נישט געוואלט האבן די אפערעישן, וואס האט ער געטון, די סעקאנד די דאקטער האט זיך אויסגעדרייט צו וואשן זיינע הענט, הי דזשאמפט אף די טעיבל, דזשאמפט אף די בעט, ער איז ארויס געלאפן פון שפיטאל און ער לויפט אריין צו א אייס קריעם געשעפט און ער זאגט קען איך פליז האבן א אייס קריעם און ער זאגט יא אוואדע קענסט האבן א אייס קריעם און ער מאכט אים א קארנעט א דעלישעס קארנעט מיט מיט וואנילע און טשאקלעד, א הויכע רעכטיגע אנקעל דובי'ס וואונדערבאר, א פעסטע זאפטיגע מיט ווי הייסט די זאכן אויף דעם? ספרינקלס אויף דעם, מיט טשאקלעד ספרינקלס, מיט אזא סיגרעט וואס שטעקט אויס פון אויבן, א נחת. און די בחור זאגט, די קליין יונגל טראכט צו זיך, איי עם די לאקיעסט בוי אוו די ווארלד. קוק מיין פעסטע אייס קריעם וואס איך האב, איי עם די בעסט. אויף איינמאל זעט ער זיין טאטע, און זיין טאטע קוקט אים, קומט אים אקעגן, און ער זעט אים, און ער זאגט גארנישט, ער גייט צו אים און ער געבט אים אזא פראסק אין פנים אריין, און ער נעמט אים ביי די האנט און ער פירט אים צוריק צום דאקטער. ווער איז געווען? וואס האט דער פאטש געטון פאר דער אינגל? וואס האט דער, ניין, דער פאטש, דער פאטש האט געראטעוועט זיין לעבן. שטעל דיך פאר וואלט ער נישט געהאט דער פאטש, און דער טאטע וואלט אים נישט אנגעכאפט און וואלט געזען אז ער איז געגאנגען קויפן אייסקריעם און ער איז אוועקגעלאפן פון דער דאקטער, וואס וואלט געשען חס ושלום שפעטער? ער וואלט געשטארבן פון זיין קראנקהייט וואס מען האט נישט אויסגענומען פון זיין בויך. אויב ער וואלט נישט געהאט אפערעישן. סאו דער טאטע איז נישט גלייך געשטארבן אבער ער וואלט געגאנגען מאכן א לעבן. אזוי פארציילט רבי אביגדור. יא?
יא. וועסט מיך פרעגן באלד. איז פארוואס פארוואס זאגט ער די מעשה? ווייל אמאל א מענטש מיינט קוק איך מאך זיך א לעבן און ער בעט פון אייבערשטער געב מיך דאס געב מיך יענץ, זאכן וואס באמת אינגאנצן דארף ער עס נישט האבן, הי דאזענט ניד איט, ס'איז בכלל נישט גוט פאר אים, ס'איז אזוי ווי די אייז קרים פאר די יונגעלע, ס'איז באמת נישט גוט פאר אים, יעצט איז גוט פאר אים ס'זאל זיין שווער פאר אים ווייל ס'רייניגט אויס זיין נשמה, ס'רייניגט אויס זיין גוף, ס'רייניגט אויס, ס'מאכט אים פאר א בעסערע מענטש, ס'ברענגט אים נאנטער צו די אייבערשטער אמאל צרות, אבער ער שטייט דארטן, טאטע איך וויל האבן אייזקריעם, יא, ער בעט נישט פאר אייזקריעם, ער בעט איך וויל האבן דאס, איך וויל האבן יענץ, אבער די אייבערשטער זאגט ניין יונגעלע, ניין מיין קינד, דאס איז נישט גוט פאר דיך יעצט, יעצט דארפסטו האבן עפעס אנדערשט, אבער דאונט ווארי, איך האלט דיין תפילה, איך האב דיך צוגעהערט יעדע ווארט וואס דו זאגסט, און איך הער דיך צו יעדן טאג וואס דו קומסט דאווענען, איך הער דיך צו, און זאלסט וויסן וואן דעי גייסטו דארפן האבן עפעס, און איך וועל ארויסנעמען די תפילה פון די קאבערט, און איך וועל זאגן, אה, קוק וואס איך האב דא געטראפן, א תפילה וואס איז געווען אין די פריזער פאר א לאנגע לאנגע צייט, איך נעם עס יעצט ארויס, יעצט קענסטו עס האבן. אדער אדער אמאל קען זיין ס'דארף עס דיפראסטן, און ער זאגט ניין נישט דו דארפסט עס האבן דיין קינד דארף עס האבן, אדער דיין אייניקל דארף עס האבן, אדער דיין איר אייניקל דארף עס האבן, אויף איינמאל זעהט מען ניין עפעס יענער האט א פראבלעם און דו האסט געדאווענט פאר א זאך און דו האסט נישט שפעטער נישט געדארפט האבן יענע זאך און דיינע קינדער דיינע אייניקלעך האט עס געדארפט האבן יא? אויף איינמאל קומט יענע תפלה און זאגט קוק דא איז א תפילה וואס איז געווען אין פריזער, איטס בין דיפראסטינג פאר א לאנג טיים, ענד נאו דיין אייניקל קען עס האבן. סא שלומי קומט אריין אין שול און ער האט געדאווענט יעדן טאג, און ער האט ערליך געדאווענט יעדן טאג, און ער האט געדאווענט פאר א שפעציעלע זאך, און אייבערשטער האט געזאגט ניין, שלומי דאס איז נישט פאר דיך, אבער דאנט ווארי, איך וועל עס אריין לייגען אין פריזער, איך וועל עס לייגען אויפן זייט, און וואן דעי, איים גאנא גיוו איט טו יו, אר טו יור קינדערלעך, אר טו יור אייניקלעך. סאו א מענטש זאל וויסן יעדע תפילה, יעדע דאווענען וואס ער טוט, ס'ווערט נישט פארלוירן, איט דאז נאט גאו לאסט, ס'בלייבט, ס'בלייבט פאר אייביג, און מיט דעם ווען א מענטש גייט דאווענען יעדן טאג, פארשטייט ער אז איך וויל נאנטער קומען צו די אייבערשטער, און מיינע תפילות טוען אוודאי אויף, איי איך זע עס נישט אייביג. דעפענעטלי, נישט יעדע זאך וואס דו ווילסט האבן איז דווקא גוט פאר דיך, און דער אייבערשטער טוט נאר וואס איז גוט פאר אונז. א זיסע גוטע נאכט, שלאף געזונטערהייט.